פון דעם גרויסן פאעט איציק מאנגער. זיין דיכטערישע אהנונג האט אים מיט א צייט פריער אונטערגעזאגט זיך צו געזעגענען באצייטנס מיט דער וועלט. ער האט אין א קורצן פארווארט צו זיין לעצט בוך וואס איז ארויסגעגעבן געווארן אין ניו יארק אין נײַנצן זיבן און זעכציק, אין וועלכן ער האט אויסגעדריקט פארביטערונג, האט ער פארענדיגט מיט פאלגענדע ווערטער.

ווי זיינע לעצטע ווערטער, ווי זיין געזעגנונג מיט דער וועלט. עס איז פארשטומט געווארן דער מאנגערישער לידער-קוואל. די עמבלעמען פון זיין ליטערארישער שאפונג.

וואס א גרויסער טייל פון זיי זענען אומגעקומען אין חורבן, די גרויסע מאסן ליינער וועלכע ער האט אזוי באצויבערט מיט זיין ליד, מיט זיין באלאדע, די ליינער לעבן איבער א טיף געפיל פון טרויער און א טיפע באדויערונג צוליב דעם אוועקגיין אין דער אייביגקייט פון זייער אזוי באליבטן דיכטער פון זייער איציק מאנגער. זעלטן. געשעט אז א דיכטער זאל אזוי אינטים, אזוי ענג זיין צונויפגעבונדן מיט די ליינער ווי דאס איז געוועזן מיט איציק מאנגערן. אסאך פון אונז דערמאנען זיך און געדענקן אים.

האָבן געגאַרט נאָך זײַן װאָרט נאָך זײַן ליד, װי באַליבט ער איז געװעזן, און װי אָפֿט האָבן זיך געהערט די טענער פֿון איציק מאַנגערס זינגען. ער האָט מער װי אַלע אַנדערע אױסגעזונגען דעם ניגון פֿון טרױער און פֿרײד פֿון די ייִדישע מאַסן מענטשן, ער האט מער ווי אנדערע געפינען דעם אוממיטעלבארן וועג דורך זיין פשטות, דורך זיינע קורצע לידער האט ער מער ווי אנדערע דיכטער באצויבערט און אזוי שטארק באווירקט די ליינער. גאנץ אפט קען זיך א דורכשניטליכע ליינער שטעלן די פראגע, נישט זייענדיג קיין ליטעראטור קריטיקער, נישט קענענדיג די קאנסטרוקציע פון דעם ליד, פון וואס איז באשטאנען מאנגער'ס ליד?

פון די דאזיגע שורות. ס'וועלן דא היינט געליינט ווערן און געזינגען ווערן מאנגער'ס לידער. צווישן די לידער וואס ס'וועלן געזונגען ווערן וועט אויך געזינגען ווערן דאס ליד איינזאמקייט, איינזאם. ווען איר נעמט דעם סוף פון דעם ליד. וואס באשטייט מיט פון עטליכע ווערטער, ווי מאנגער זאגט, וואס גייט מען שפעט ביינאכט איינינקער אליין, איז פון די פאר ווערטער טראגט זיך אזא שטארקער און טיפער עלנט, זיי זענען אזוי מאלעריש. אַז איר זעט די דאָזיקע פֿינצטערע נאַכט, אַ קאַלטע, אַ רעגנדיקע, און איר זעט פֿאַר זיך דעם אײנזאַמען מענטש אײנינקער אַלײן, די אײנזאַמקײט אין אַזאַ פּאָר שורות, דרינגט דאָס אַזױ טיף אַרײַן, און יעדער באַנעמט דעם דאָזיקן טיפֿן מײן. די טיפקייט, די עלנדקייט פון דער דאזיגער איינזאמקייט. און זייער אסאך זענען דא אזעלכע שירות וואס זענען געבויט פון געציילטע ווערטער, און די געציילטע ווערטער באזיצן אזא אומגעהויער איבערצייגנדיגע קראפט וואס דרינגט אדורך די גלידער, וואס דרינגט אדורך דורך און דורך דעם ליינער, וואס קומט אין בארירונג מיט די דאזיגע שירות. איציק מאנגער האט זיין ערשט בוך וואס איז ערשינען אין נײַנצן נײַן און צוואַנציק אין בוקארעסט אנגערופן מיט דעם נאמען שטערן אויפן דאך, און דאס לעצטע בוך וואס איז ערשינען נײַנצן זיבן און זעכציק אין ניו יארק טראגט דעם נאמען שטערן אין שטויב. און אין צווישנצייט פון די א צוויי ביכער איז געשען דער גרויסער חורבן, אין צווישנצייט זענען אומגעקומען אזוי פיל פון איציק מאנגער'ס ליינער, אזוי פיל פון די וואס האבן אזוי געלעכצט נאך זיין ווארט. און האבן אזוי ליב געהאט מאנגערן און זיין ליד. די גרויסע אידישע פאעטן וואס האבן אנגעטוהן דער אידישער ליטעראטור די קרוין פון אידישער פאעזיע. צווישן די דאזיגע פאעטן וועט איציק מאנגער ארויסשטראלן מיט זיין באזונדערן חן און מיט זיין באזונדערע אייגנארטיגקייט וואס האט אויף אזא וואונדערבארן אופן אריינגעטראגן אזויפיל פרייד און אזויפיל טרויער צווישן די ליינער וואס האבן מאנגערן געליינט, און עס קאן נישט זיין קיין שום ספק אז די ירושה פון איציק מאנגער, זיינע לידער, זיינע ליטערארישע שאפונגען, וועלן נאך לאנגע דורות בלייבן

גײען אַרײַן לידער געלײענטע פֿון מאַנגערן, און די לידער װעלן װערן געלײענט דורך רײזעלע פֿישמאַן, ישׂראל גאָנשער, און ס'װעלן אױך געלײענט װערן דורך אַ טײפּ לידער דורך מאַנגערן אַלײן.

פארנאכט זיצן צוויי אלטע לייט ביים זונפארגאנג, זאגט דער אלטער, גאלדע, דו זעסט מיין שאטן איז לאנג, א קאפיטשקע לענגער ווי דיינער. ווארטשעט די אלטע, אלטער נאר, כ'גיי א געוועט. וואס גיסטו דערפאר אז מיינער איז לענגער, מיינער? שמייכלט דער אלטער, אידענע, עט, וועסט נאך פארשפילן דאס געוועט, דערנאך וועסטו וויינען. כעסט זיך די אלטע,

און מיר שפרייזן איבער זיי אריבער. זאגט דער זיידע, איציק, געדענקסט צוריק מיט אזויפיל יארן ווען ס'האט זיך דער מלאך צו אונז אנטפלעקט און דו ביסט ניצול געווארן? איצט האט ער חרטה דער אלטער גאט און ער מאנט ביי מיר דעם קרבן, כאטש כ'האב שוין אזויפיל מאל געלעבט

חנה'לע די יתומה, א לעבן אויף איר קאפ, האט צוויי בלאנדע אויגן און א בלאען צאפ און א טויטע מאמע אין קבר. קומט דער מאמע'ס קבר פארנאכט צו איר צו גיין. זאגט דער מאמע'ס קבר, וויין יתומה'לע וויין, וועסטו באקומען א חתן. פאלן זיבן טרערן אין דער מאמע'ס קבר אריין. פארוואס עפעס דווקא זיבן? ווייל ס'דארף מען ווערן שיין כדי צו באקומען א חתן. זויגט איין דער קבר די טרערן און איידער וואס און ווען וואקסט אויס פונעם קבר א חתן, אזוינס האט נאכנישט געזעהן די וועלט זינט מעשה בראשית.

שנייד די בגדי סומא מיטן שווערד און דאס טעכטערל פון דער מאמעס קבר, א לעבן אויף איר קאפ, א טעכטערל, טעכטערל, טאכטער. טאנצט דער קבר ביי שמחה, כאפ שוין ארום נאך מיר. טאנצן די טאטע מאמע, טאנצן הייסט עס פיר, ווייל דאס טעכטערל טאנצט אינמיטן. נאר וויפיל געדויערט א שמחה?

איך האב דאס ליד געזונגען שטאט זמירות פרייטאג צו נאכטס, איך האב מיין מוזע געגעבן א לעפעלע איינגעמאכטס פאר דער דאזיגער שענער באלאדע. די אלטע נעמי אינמיטן שטוב שעפטשעט גאט פון אברהם

פון אלץ וואס איז היימיש, ליב און טייער, פון אלטע בעטלער וואס שעלטן דעם פראסט, און פון מאמעס וואס בענטשן דאס פייער, פון ארעמע כלות וואס שטייען מיט ליכט פאר בלינדע שפיגלען שפעט ביינאכט, און יעדע זוכט דאס נאנטע געזיכט וואָס האָט איהרע ליבע אויסגעלאַכט. פון גורל-וואַרפער וואָס רעדן פאַרשטעלט און נאַרן די לעצטע גראָשנס אויס ביי עגונות וואָס שעלטן די וועלט און גייען דורך הינטערטיהרן אַרויס. פון דינסטן וואָס האָרעווען ביטער שווער און באַהאַלטן דעם בעסטן ביסן פאר די זעלנער וואס קומען ביינאכט די באלעבאטים זאלן נישט וויסן. לאמיר'זשע זינגען פשוט און פראסט פון אלץ וואס איז היימיש, ליב און טייער, פון ארעמע מאמעס וואס שעלטן דעם פראסט און פון בעטלערס וואס בענטשן דאס פייער.

א ליד פון איציק מאנגער ביים אריבערפארן קיין ישראל. כ'האב זיך יארן געוואלגערט אין דער פרעמד, איצט פאר איך זיך וואלגערן אינדערהיים מיט איין פאר שיך. איין העמד אויפן לייב, אין דער האנט דעם שטעקן, ווי קאן איך זיין אן דעם? כ'וועל נישט קושן דיין שטויב ווי יענער גרויסער פאעט, כאטש מיין הארץ איז אויך פול מיט געוויין. וואס הייסט קושן דיין שטויב? איך בין דיין שטויב, און ווער קושט עס איך בעט אייך זיך אליין, כ'וועל שטיין פארגאפט פאר דעם כנרת בלוי, אין מיינע בגדי דלות אנגעטאן, א פארוואגלטער פרינץ וואס האט געפונען זיין בלוי, און בלוי איז זיין חלום פון תמיד אן. כ'וועל נישט קושן דיין בלוי, נאר סתם אזוי ווי א שטילע שמונה עשרה וועל איך שטיין, וואס הייסט קושן דיין בלוי? איך בין דיין בלוי, און ווער קושט עס איך בעט אייך זיך אליין, איך וועל שטיין פארטראכט פאר דיין מדבר גרויס,

די וויזיע פון איציק מאנגער האט געשטיגן אין א לויכטנדיגער ליניע ארויף, אבער דער גורל זיינער זיינער און אונדזערער האָט גענידערט אין אַ זיגזאַגישער ליניע אַראָפּ. שטערן אויפֿן דאַך. וואָלקנס איבערן דאַך. שטערן אין שטויב. און אָט דעם געראַנגל צווישן דיכטערישן אויפֿשײַנען און צווישן גורלדיקער דעמערונג.

ער האט געאטעמט אויך מיט גרויל פון מלחמה, וואס ער מאלט עס אויף אזא מעכטיגן אופן. מאמעס הורן אין די שטאלן מיטן טויט, פאר א היטל צוקער, פאר א לאבן ברויט. ער האט אין זיך געהאט, מאנגער, א מיסטישן ציטער פאר דער הייליגקייט,

אפילו פאר איוואן דעם שיכור, און די ארעמע קראנקע שוועסטער, וואס צאנקען ערגעצוואו אן ליבע און אן א ליכטיגקייט אין זייער ארעמען ארום. אבער אט די אלע געפילן זיינע, זענען ביי אים ארויסגעבראכט געווארן אין א ביז גאר ראפינירטער פארם, ער האט פאר די אלע ליידענדיגע געהאט עפעס א נייען אופן פון אויסדרוק און א נייע קונסט פון געפינען באפרידיגונג. ער האט אין דעם ביטערן גורל פון מענטשן אריינגעבראכט אמאל אויף א מיסטישן אופן און אמאל אפילו אויף א פשוט נאטירליכן אופן די זיסקייט פון לעבן, די טרייסט פון זיין. אין אלע אירע פארכאפנדיגע פילזייטן. אפשר אם שענסטן ווערט עס ארויסגעבראכט אין דער באלאדע וועגן בעל שם טוב, וואו עס ווערט אזוי קלאר אוועקגעשטעלט איינס קעגן דעם צווייטן די אומזיניגע מארטירערשאפט פון יעזוסן און דעם אלוועלטליכן מקור פון ליבשאפט און באהעפטי גונג מיט דער נאטור און מיט דעם לעבן פון דעם הייליגן בעל שם. ביי מאנגערן, וואס איז א וואונדערליכער פאעט, ווערן אבער די געדאנקען נישט איבערגעגעבן אין זייער סקעלעטישער פארם, נאר אין זייער קאלירפולקייט און אין זייער וואונדערליכער באפארבונג. די פארבינדונג צו דער נאטור. און צו דער רייכקייט פון דער נאטור ווערט ארויסגעבראכט דורך אומצאליגע וואריאציעס פון מאלערייען, פון דעם ווינט, די שטערן, די פייגל, די דעמערונג, די סאווע און די נאכטיגאל. דוכט זיך, פאעטישע עלעמענטן וואס זענען שוין אזויפיל מאל אויסגעזונגען געווארן און זענען אין א סכנה צו ווירקן באנאל און צו ווירקן פארבלאז, זענען אבער ביי אים אין יעדער ליד אי באקאנט אי איבערראשנדיג ניי. דאס איז א דאנק אט די אלע מעטאפארן און די נייע אדיעקטיוון וואס קומען אין א ממש פלעפנדיגן אופן פון יעדער שורה ארויס. און דאס איז אפשר דער בולטסטער סימן פון א שעפערישן טאלאנט. פונקט ווי דער גראם ביים מאנגערן איז דוכט זיך אזוי סקארבאווע און אזוי אויסגענוצט, און אפילו ביי אים אליין אזויפיל מאל איבערגע'חזר'ט, אז עס וואלט ביי אן אנדער דיכטער געוואלדיג געשאדט. און ביי אים איז דאס א אין לשער'דיגע מעלה און פֿאַרדינסט. עס פֿאַררונדיקט אָט די װעלט זײַנע, די װעלט, װעלכע איז אין אײן זײַט כּמעט אין-סופֿיק ברײט און אין דער אַנדערער זײַט איז זי הערמעטיש געשלאָסן, און עס שפּיגלען זיך אין איר אָפּ אַלע װײַטקײטן אין אַ הײמישער און פֿאַרכּישופֿטער נאָענטקײט. אָבער דאָס איז געװען, װי געזאָגט, אין זײַנע אָנהײבן. אין דער צייט ווען ער איז צום אנהייב אריינגעפארן אין דער ליטעראטור. די אנהייבן האבן שוין אים ארויסגערוקט אין די פאדערשטע רייען פון דער יידישער פאעזיע און געשאפן א באזונדערע אטמאספער און א באזונדערע באלאדישע שטימונג אין דער יידישער ליטעראטור. אבער פון אט די אנהייבן איז מאנגער אוועקגעגאנגען שפעטער אלץ ווייטער פון די פריערדיגע טיפן פֿון דעם דרױסן פֿון גאַס אַרױסגעכאַפּטע געשטאַלטן און קאָנטורן פֿון די שױן דערמאָנטע גאַסן-מײדלעך, װאַגאַבונדן, שיכּורים און מאָנאַכן, האָט ער זיך דערטיפֿט צו די געשטאַלטן פֿון ייִדישן שפּילמאַן, ייִדישן אַמאָליקן טרובאַדור און זינגער, און צו די טליִענדיקע פֿונקן פֿון ייִדישער פֿאָלקס-פֿאַנטאַזיע און פֿאָלקס-מיטאָס. מאנגער זאגט ערגעץ וואו אז ער האט זיך ארויפגעכאפט אויף דעם וואגן פון די בראדער זינגער און מיט זיי מיטגעפארן א וועג לאנג, און אפט שטייגן ביי אים ארויף די מאטיוון פון אט די אמאליגע ארטיסטן, די אמאליגע פארוויילער מיט זייער אומעט און וואגל, מיט זייער טראגיק פון שאפנדיגע און קאפריזנע טאלאנטן און קינסטלער,

און אין די ווייטערע עטאפן באקומט אויך די באלאדע א צוגעווירץ, עפעס א צוגאב פון א דינעם הומאר און אמאל אויך פון עפעס אן איידעלער סאטירע, און איז ערגעצוואו ארויס פון איר צייט, ארויס פון די ראמען פון איר אומגעבונג, און איז אפט אריבער פון איין צייט-אפשניט צו אן אנדערן. און דורך דעם האט זי געקענט אין זיך ארייננעמען אלע שאטירונגען פון אידישע ליידן און אויך די פריידן אין דעם ווירוואר פון צייטלאזיגקייט. מאנגער האט אין זיין ביאגראפיע געהאט א שייכות אי צו מזרח גאליציע, אי צו בוקאווינע, אי צו וואלאכיען, און אין אט דעם שטח האט ער זיך איינגעזאפט, אין זיך די אומעטיקייט פון די לאנדשאפטן, דעם טרויער פון די דאונע לידער פון די רומענישע פאסטוכער, די ציגיינער ראמאנטיק, אבער אויך דעם שיין מיט וועלכן עס האבן אויפגעשיינט די ערשטע טעאטער פיאנערן אויף דעם אידישן באדן, און עס עס איז ביי אים אין דער פאעזיע פארבליבן אט דער איינפלוס וואס איז זייער בולט. דער טעאַטראַלישער נערוו, די דראַמאַטישקייט און דער כּוח פֿון געשטאַלטן אין זײַנע לידער עפֿענען גלײַך אויף עפּעס טירן און פֿענצטער און ליכט-ליניעס אין אַלע זײַטן אַרײַן. אָבער אַלע די מײַלעס אַליין וואָלטן בלויז מיטגעווירקט צו די מעכטן וואס עס איז פאראן אין מאנגער'ס וועלט און וואס עס האט זיך אויסקריסטאליזירט אין זיינע סענסיטיווע שאפונגען. און דארט האבן זיי באקומען די ריכטיגע קאנטורן און די ריכטיגע וויזיע. מאנגער, ווי זיינע געשטאלטן וואס ער מאלט, באוועגן זיך ווי עפעס אין א האלב-לעטארגישן מצב, אלעהיי ווי די עלעמענטן פון דער נאטור וואלטן געווירקט אויף זייער פסיכע, און ער זאגט עס טאקע אין איין ליד דורך א דולן מאנאך וואס אין זיין בוך דעמערונג אין שפיגל. די גרויסע דעמערונג גייט, זי איז שוין אן אייביגקייט אלט, זי הילט און פארהילט און שטילט איין דאס ווייב און דעם וואלד. און דעם וויין. און ניט נאָר די דעמערונג שטילט איין אויך עפּעס אַ גורלדיקער מאָן, וואָס מיר ווייסן נישט פאַר וואָס ער איז אַזוי שטאַרק און פאַר וואָס ער ווירקט אַזוי שטאַרק און זוכט ערגעץ וואו זיין אויספילונג, און עס קומט אַרויס אין דעם ליד וואָס איר האָט וואָס איר האָט ערשט געהערט, עקידת יצחק. דאָרט ווערט אויף אַ גרויליכן אופן אַרויסגעבראַכט אז דער גורל האלט אין אויספילן דאס וואס ער האט פון לאנג געגארט. אט שפאנט צו מיר דער זיידע דער בעל עגלה פון סטאפטשעט, איציק, ס'איז גרייט די עקידה! און אין וואונדערליך געמאלענע פעיזאזשן פון ארום, גיט דער בעל עגלה, מאנגער'ס זיידע אברהם, איבער אים. איציקן, דעם יורש פֿון אַמאָליקן יצחקן, אַז ער דאַרף זײַן גרייט. און ער זאָגט, איצט האָט ער חרטה דער אַלטער גאָט, און ער מאָנט בײַ מיר דעם קרבן, כ'האָב כ'האָב שוין אַזוי פֿיל מאָל געלעבט און בין שוין אַזוי פֿיל מאָל געשטאָרבן. אַ סוף, אַן עק. איך דאַרף ניט זײַן גנאָד, און זאָל ער אין הימל ניט מיינען. איציק, ס'איז גוט וואָס דײַן מאַמע איז טויט, און זי וועט פֿאַרשפּאָרן צו וויינען. און אין אָט דער שטימונג פֿון אַ לויערנדיקער גורלדיקייט ווערן ייִדן אָפֿט פֿאַרוואַנדלט אין דעם, אַז זיי דערגייען פֿון גראָ צו בלוי. אָט די פֿאַרב, די בלאָע פֿאַרב, איז פֿון אַ וווּנדערלעכסטער קוואַליטעט בײַ מאַנגערן. זי איז זייער סימבאָליש, און אין איר שטײַגן מענטשן צו אַ הויך, וואָס איז קוים צו כאַפּן מיטן שכל און קוים צו כאַפּן מיטן אויג. און געשען געשעט עס, אַז ס'הייבט אָן פֿון עימיצן אַרויסצושפּאַרן פֿון דער פֿאַרב, פֿון דער גראָער פֿאַרב אַרויס, און גאט ווייסט ביי וועמען עס פאסירט, נאר ס'קען ארויס אויך פון א פשוט'ן איד, א גרוי'ן, מיט א גרוי'ן מלבוש און א גרוי'ן שטעקן, וואס גייט אויף א גרוי'ן שליאך. ווען ס'ווערט דער איד אין אט א דער גרויקייט ווערט אים זייער שווער, לאזט ער אראפ צום אנהייב א זילבערנע טרער. נאר וואס קלעקט דער זילבער פון א טרער? א רגע אדער צוויי און נישטא זי מער, און דער איד מוז בעטן ביי גאט ער זאל אפמעקן אט א די גרויקייט פון זיינע וועגן, און זאל מיין וואגל און וואנדער איבער דער וועלט זיין כאטש ליכטיג און אויפגעהעלט. אט דאס איז דעם אידנ'ס תפילה, און פון דעם מאמענט אן ווערט די תפילה א בלויער שמעטערלינג, און עס פלאטערט ארום, כאטש די לאנדשאפט איז נאך אלץ גרא, ביז דער איד פאלט אריין אין א אכסניא, און דארט ווערט ער אליין צוביסלעך אינאיינעם מיטן ארום בלא. אינדרויסן וויינט דער ווינט פארוואס דער איד האט אים געלאזט אויף הפקר, און פארוואס די גרויקייט קען נישט פארשווינדן, און ווייל דער ווינט און דער וועג ווארטן אויפן איד, גייט ער צו זיי, און פון אים שפארט ארויס א בלאקייט וואס פארגאפט יעדן איינעם, כאטש ער אליין ווייסט נישט דערפון, און אט אט א דיע בלאקייט שפארט ארויס, זי פארשפרייט זיך איבער דער גארער וועלט, און מיט זיך אינאיינעם ברענגט זי פרייד, פרייד איבער פרייד, אין דער אייביגקייט אריין. אט דיע פארליבטקייט אין דער בלויער פארב. אין דער וויזיע פון עפּעס וואָס איז דיסקרעט און אייביק, האָט פאַרשפּילט מאַנגערן און האָט אויכעט פאַרשפּילט אַלע זיינע געשטאַלטן, וואָס, ווי איך האָב געזאָגט, האָבן זיך געפונען ווי עפּעס אין אַ לעטאַרגישער שטימונג, און פּלוצים בליצן ביי זיי אויף, און אויך ביי אים, ביזאַרע זעונגען, נישט געשטויגענע אפשר און נישט געפלויגענע מעשיות, וואס טרעפן זיך מיט יעדן איינעם פון אונז, און טרעפן זיך אויך מיט דעם דיכטער אליין. די גאנצע זיס-זויערע איראניע פון חנ'עוודיגער שפילעוודיגקייט, א אנטלויף פון דעם אומעט און ערגעץ וואו אריין אין אט א דער שטימונג וואס ער גיבט איבער אויף אזא וואונדערליכן אופן אין דער באלאדע פון דער שיינער גראפיניע פון דובצע. די שיינע גראַפֿיניע פֿון דובצע וואַרט אויף דיר אין דער נאַכט. פֿון זינט זי האָט דיך געחלומט האָט זי נאָך ניט געלאַכט. די שיינע גראַפֿיניע פֿון דובצע, שפּאַן דייטשל איין דעם ווינט. דאָס דייטשל קנאַקט מיטן בייטשל וויאָ, און מיר פֿליִען געשווינד. אָט דער וווּנדערלעכער ריטם פֿון מאַנגערן, וואָס שאַפֿט גלײַך די באַוועגונג געפינט דעם סוד ווי איבערצוגעבן געשווינדקייט און דעם קאלאריט פון דער פאנטאזיע, גיט אויך איבער אי די פאנטאסטישקייט, דאס ניט ערנסטקייט וואס איז דא אין דער באלאדע, אבער אויך דעם ביטערן ערנסט וואס די שפיל פארמאגט יא ווען ער דערגרייכט צו דעם מוסר השכל. זוכט ניט אין דער געאגראפיע דעם נאמען דעם מקום דובצע. איך קאוויר אייך ניט אז איר וועט עס ערגעץ וואו געפינען. אויך דער גרעפינעס פאלאץ איז בלויז א גרויסער זילבערנער חלום. אבער איר שאק, איר איבערשרעקן זיך ווען זי דערקענט אז ער איז גאר א פאלגע, א שניידער, דאס איז אמת. א פאדעם הענגט אויף זיין ארבל און די נאדל זילבערט אין לץ. און דער דייטשמערישער רוף אירער, הינאוס, איז די ראזשינקע פונעם גאנצן חלום. און דער טרויער? אויך דער טרויער איז אמת, וואס צוליב א נאדל און א פאדעם האט ער פארשפילט זיין גליק. מאנגער ברענגט אפט אריין אט דעם מאטיוו פון זיין שניידערישן אפשטאם, זיין מאיעסטעט דער שניידער, דער שניידער געזעל, זיין פאטער דער וואלאכישער חייט, דער שער און אייזן יחוס, וואס האט אין זיך אי טונקלקייט פון ארעמקייט און דלות און נויט, און האט אויך די צעזונגענקייט פון דיכטערישע נאטורן. און פון דעם מאמענט. ווען מאנגער האט אזוי געניאל גובר געווען אין זיך עפעס פון דעם אנוואונק פון שפלות געפיל, און עס האט ארויסגעזונגען פון אים דער שטאלץ זיך איבערצונעמען מיט זיין שטאם, האט ער דערגרייכט אויף א וואונדערליכן אופן צו די מקורות פון פאלקס פאעזיע וואס האבן געקוואלן אין זיין היים און אין די היימען פון א סך עמך'דיגע הייזער. מאַנגער האָט די פֿאָלקס-פּאָעזיע אַרײַנגעוועבט אין זײַנע ברייטפֿליגלדיקע אַרומפֿליִונגען אין דער וועלט. ער איז מיט דער גאָלדענער פּאַווע אַוועק איבער אַלע שפּרייטן פֿון דער ייִדישער פֿאַרוואָגלטקייט און פֿון ייִדישער צעזונגענקייט. ער האָט אַליין אויך געקענט ווערן אַ פֿויגל, נאָר זײַן מוטער האָט צו פֿיל געזאָרגט וועגן זײַן געזונט. עס איז, פֿאַרשטייט זיך, בלויז אַ געלונגן חײנדל. ווייל מאנגער איז זעלטן ווען געווען געפענטעט, ער האט ניט געדארפט ווערן א פויגל, ער איז געווען א ארומפליער איבער דער וועלט, א געבענטשטער מיט דער סגולה פון קפיצת הדרך און פון קפיצת הזמנים, און האט געקענט דערפליען אי צום רבינו תם אי פון דארט ערגעץ אין דער האלטער טערקיי און צוריק קיין זאנזיבאר אדער ווער ווייסט וואו, אן קענטיגע שוועריקייטן, און האט דעם ארומפליען מיט זיינע צוויי פליגל פון דעם יידישן פאלקסליד און פון דער וועלטליכער באלאדע, האט מאנגער אפט ארויסגעזונגען דעם מענטשליכן טרויער און דעם אלגעמיינעם אומעט פון אומצאליגע ברואים, און באזונדערס האט ער געזונגען וועגן דעם שרעק פון טויט. ער האָט אָבער אויך אָפט אָט אָט אין דעם שרעק אַריינגעבראַכט עפּעס אַ דערלייכטערונג, עפּעס אַ דערקוויקונג פאַר דעם שרעק, ווען ער בינדט צונויף אויף אַ שפּילעוודיקן אופן דעם לעבעדיקן מיטן טויטן. אַזוי באַקומט אַן אָרעם מיידל ווי דאָס ליד וואָס איר האָט ערשט געהערט אַ חתן, וואָס זי וויינט אים אויס ביים קבר פון איר מוטער. א חתן וואס אזוינס האט מען נאך נישט געזעהן אין דער וועלט זינט מעשה בראשית, נאר די בידנע יתומה דארף דעם חתן אפשניידן פון דער מאמע'ס קבר, זי דארף פון חתן נאר אפפראשען דאס קבר גראז און דאס ווערעמל פון דער נאז וואס איז געבליבן דארט הענגען. אט די שייכות וואס איז פאראן צווישן דער און יענער וועלט, און וואס ווערט אמאל אריבערגעשפאנט און עס זי ציט זיך דאך נאך, איז פון מאנגערן זייער אפט אויסגענוצט געווארן, און אפט קומט ער אויף א באזוך אהין אין יענער וועלט, און עס ווארטן דארט אויף אים זיינע זיידעס, זיינע עלטער עלטער זיידעס, מיט דעם זעלביגן דרך ווי מען פירט זיך אויף דער וועלט. נאר א געוואלדיגער אומעט דרינגט אדורך מאנגער'ס ליד ביים אנדענק פון די פארטיליגטע אין דער גרויסער קאטאסטראפע. זיין ברודער נטע, דער טויט זיינער ערגעץ וואו אין די וויסטע סטעפן פון רוסלאנד פארמוטשעט פון הונגער און פון ליידן, דער אומקום פון זיינע עלטערן, פארשטייט זיך אינאיינעם מיטן גאנצן כלל ישראל, ברענגט אים צו אט אט דער פארצווייפלונג אז ער לאזט די גרויסע אידישע רבנים וואס קומען זיך צונויף, ארויסמעקן דעם כביכול פון דער רשימה פון די אוהבי ישראל. אין א ליד אויפן קבר פון זיין מוטער פארענדיגט ער אזוי, ניין! איך האָב ניט קײן קדיש געזאָגט און מײַן קלײד ניט צעריסן. אַ זינדיקער שטײ איך פֿאַר דיר אָן מײַן אײגן געװיסן. מײַן מאַמעס קבֿר לײַכט צװישן אַלע קבֿרים. װאָס מער, װאָס מער זי װערט אַ בלום, אַלץ מער װער איך אַ װאָרעם. מאנגער האט ניט געוואלט גילטן פאר קיין מארטיער, און אין די אלע וואגלענישן זיינע, וואס עס איז אים אויסגעקומען ארומצואוואגלען, דאס אנטלויפן פון דער פארלענדנדיקער שווערד פון די נאציס, האט ער נישט געקלאגט. ער האט געגרייכט אזש ביז די ברעגן פון אפריקע און אין אנדערע גלות'ן, און אויפן וועג האט ער פארלוירן א סך פון זיינע נישט פארענדיקטע שאפונגען, און אוודאי האט עס אין אים אסאך איינגעבראכן און ער האט זיך אסאך איבערגעבראכן, אבער ער האט עס דאך ניט געוואלט אויסנוצן אלס א מאטיוו פאר באקלאגן זיך אויף זיין גורל, נאר האט דרך אגב געזאגט אז ער טראגט זיין גאנץ לעבן א וואונטש צו דערגרייכן צו דער שאפונג פֿון דער עכטער ייִדישער קאָמעדיע און פֿון דער עכטער ייִדישער דראַמע, וואָס ער פֿילט, אַז ער פֿאַרמאָגט אין זיך די אַלע פּאָטענצן און די אַלע כּוחות צו שאַפֿן, און ער גלויבט, אַז ער וועט נאָך אַ מאָל באַווײַזן עס צו רעאַליזירן. אָט דאָס איז געווען זײַן דראַנג און זײַן האָפֿנונג. נעמען מיר, וואָס ער האָט דערמיט געהאָפֿט צו דערגרייכן, כאטש עס איז פארשטייט זיך אוממעגליך צו וויסן אין וואס פאר א פארמאט עס וואלט זיך ביי אים אויסגעפארעמט, אבער מיר דוכט זיך אז די באמת אידישע קאמעדיע ווי די דראמע האט ער אויף א עכט אידישן אופן שוין סיי ווי סיי ארויסגעבראכט אין זיינע ביז איצטיגע ווערק. אידישע שאפונג גייט ניט אין דער קאלטער אויסגעהאלטענער ליניע פון קלאסישער גראדיקייט, נאר אין דעם אויספילן יעדער דינעם שטריך מיט טיפן באהאלטענעם און שטימונגספולן ציטער, און מיט אינהאלט פון די נשמה קוואלן ארויס. אט די אינערליכע ציטערן האבן זייער אפט זיך דורכגעבראכן אויך דורך דעם שפילעוודיגן געמיט פון איציק מאנגער. אין ניט זעלטענע מאָמענטן פֿון ווערן דורכגענומען מיט די צייכנס פֿון געטלעכער גרויסקייט און מיט דעם דערפֿילן די אייגענע צערברעכלעכקייט און הכנעה, ווערט בײַ מאַנגערן אַרויסגעבראַכט אָט דאָס געפֿיל פֿון גלויביקייט און פֿון וואַרטן אויף דער אַנטפּלעקונג פֿון גאָט, וואָס איז זעלטן צו טרעפֿן בײַ אַנדערע דיכטער. שוין פשוט דערפאר ווייל ער גייט אקעגן דעם וואס ער איז זיין גאנץ לעבן געווען, וואס ער האט אין זיין גאנץ לעבן דורכגעמאכט. אין א ליד פון בעטן אז גאט זאל זיך צו אים באווייזן און ער זאל איינזעהן ווי ער האט געבלאנדזשעט און זיך פארדעקן דאס פנים מיט פאר בושה ברענגט מאנגער ארויס אט א דעם מאמענט. אבער אויך אין אן אנדער ליד. וואו ער דערפירט דערצו אז ער שטייט אינמיטן שטורעם אליין און ווארט און ווארט. און אויך אין א טייל אנדערע פלוצימדיגע אויפברויזן פון אט אזא מין געפיל קומט ער צו דעם אויסדרוק, נאר אפשר אמשטארקסטן טרויערט עס ארויס פון אט די שורות. כ'וועל אויסטון די שיך און דעם טרויער. און קומען צו דיר צוריק, אָט אַזוי ווי איך בין, אַ פאַרשפּילטער, און שטעלן זיך פאַר דיין בליק. מיין גאָט, מיין האַר, מיין באַשאַפער, לייטער מיך אויס אין דיין שיין. אָט ליג איך פאַר דיר אויף אַ וואָלקן, פאַרוויג מיך און שלעפער מיך איין, און רעד צו מיר גוטע ווערטער. און זאג מיר אז איך בין דיין קינד, און קוש מיר אראפ פונעם שטערן די צייכנס פון מיינע זינד. דיכטער זענען אמאל פארלוירן ווי קליינע קינדער, אדער לאמיר עס ריכטיגער זאגן, דיכטער האבן דעם מוט, דעם באגער ארויסצוזאגן וואס עס קלעמט זיי און זיך מודה זיין אין זייערע שוואכקייטן. פאר א דיכטער וואס האט געפירט א קאפריזנע ליבשאפט מיט זיך אליין, און וואס עס האט אים אפט אליין אימפאנירט זיין געוואגטקייט, זיין בונטארישקייט, זיין בריקע טאן און אפשטויסן דאס וואס איז אפשטויסנדיגס, איז אויך געוועהן זייער שווער זיך צו בייגן פארן גורל און זיך דערפילן זילדיג, זינדיג און אומבאהאלפן. אבער ווען דער דיכטער דערפילט עס, דאן קלינגט עס פון אים ארויס, אדער לאמער ריכטיגער זאגן, דאן ווערט עס פון אים ארויסגעשעפטשעט מיט אזא מין אויפריכטיגער אינערליכער גבורה, אז עס ווערט אין זיך אליין עפעס פון ניט-דערגרייכטער קדושה. מאנגער האט געהאט א טייל מאמענטן אזעלכע פון אינערליכער אומרואיגקייט און זוכעניש. מען האט אט די סימנים ניט אפט געקענט באמערקן, ווייל געקומען איז ער שוין מיט פארטיגע דערגרייכן. דערפאר וואונדערן זיך א סך פון די קריטיקער צי ער איז געוואקסן. זיי מיינען אז ער איז פון דעם ערשטן מאמענט אן געווען שוין דאס וואס ער איז, און שפעטער האט ער זיך אין פארשידענע וואריאציעס אויסגעברייטערט, פארברייטערט, אבער אפשר ניט פארטיפט, אבער עס איז דוכט זיך מיר ניט אמת. ער האט זיך איבערגעבראכן ניט אין די דערגרייכונגען, נאר אין די צוגרייטונגען, און עס איז ארויסגעקומען שפעטער אינדרויסן ארויס שוין א גאנצקייט, ווען באמת אין זיין לאבאראטאריע האט ער זיך שטארק איינגעבראכן. בלויז אין די מאמענטן וואס איך האב דא דערמאנט דערפילט מען אויך אין דעם ליד די צעבראכנקייט. זיין אן אלטן פאסאן איז געווען זיין קענען זיך קינסטלעריש פארשפילן און פארוויילן און פארגעסן זיך פון אט אט א דעם טרויער וואס האט געלויערט אין דער וועלט. אט אזוי מאטיווירט זיך זיין שאפן די חומש לידער מיט דעם ווילן זיך צו שפילן ווי ער זאגט מיט די גרייז-גראע בערד פון די אבות און עס זענען אמת אין אט א דעם פארמעסט איבערצוגעבן דעם תוך און די שפילעריי פון תנך פאראן אסאך טעאטראלישקייט וואס א טייל וועלן געפינען פאר נישט גענוג פארטיפט און אנדערע אפילו פאר עפעס וואס בארירט די פארהייליגטקייט פון אט די אידישע מסורה'סדיגע געשטאלטן, אבער אויך דא איז פאראן אזוינס וואס פרעגט אפ א גרויסע טייל פון די טענות מיט וועלכע מען קומט צו אים. ערשטנס איז וועגן אט א דעם שוואונג פון פאנטאזיע וועלכן ער האט ארויסגעוויזן, ניט שייך צו דעבאטירן, אדער מען דערפילט די גאנצע ראפינירטקייט פון אט אט דעם איינפאל און די הומארפולקייט וואס איז דא אין דעם קביצת הזמנים און די אויפטוען ארום דעם, אדער מען האט פארקוקט דעם עיקר און אינאיינעם מיט אט אט די חריפות'דיגע איינפאלן איז אין א טייל געשטאלטונגען,

און דער דיכטער איז זיך אליין מודה אז דאס האט אויף אים אנגעווייעט גאר די גאליצישע און די וואלאכישע לאנדשאפט, אבער זיי פארמאגן שיינקייט פון דער נאטור אין אלע אספעקטן. די חומש לידער און די מגילה לידער זענען אין דעם צוגאנג זיכער מקוריות'דיג אידיש. ווייל אויך אין א סך אנדערע שאפונגען אידישע פון אמאל איז אפגעמעקט געווארן די גרעניצן פון פארגאנגענהייט און איצט און די צוקונפט, פון עבר און הווה, און אריינגעבראכט די אבות אין אונזער היינט, אין דעם היינט און אין דעם עבר אריין. אבער עס גייט ניט נאר אין דעם. עס גייט אין אריינברענגען די פראבלעמען פון אונזער צייט אין דער פארגאנגענהייט. די רייכע אידן פון היינט, זייער אויסנוצן זייערע דינסטן, זייערע אונטערלעקער, זייערע קנעכט, מיט א צודעק פון צידקות, ווערן געטראפן און אטאקירט אין דעם ארכיטיפוס זייערן, אין דעם ערשטן מוסטער פון אמאל. אויך די באלעבאטיש איינגעפונדעוועטע אין זייער ביליגקייט אין זייער גרויסהאלטן זיך, געפינט מאנגער די ווארצלען ערגעץ ווייט אין דער פארגאנגענהייט, אין עפעס א ווייטן שטייגער לעבן. און דערפאר איז זיין ארויסברענגען אט אט די אלע קוריאזנע פרטים פון לעבנס פירונג וואס שפיגלט זיך אפ אין אמאל אי אזוי הומאריסטיש אי אזוי עכט היינטצייטיג און דוכט זיך צוגעפאסט פאר אלע דורות. מאנגער טרעפט טאקע די אבות אין זייערע שוואכע ערטער, אבער ער ברענגט צוגלייך ארויס די געפילן וואס זענען אייביג אין מענטשן, אדם'ס אייפערזוכט און שפעטערדיגע צעיאכמערטקייט, חווה'ס קאקעט שפילן זיך מיטן ווינט און מיט דעם אייביגן נייגער פון ליבע, הגר'ס ווייטיק אלס א אפגענארטע, שרה'ס בענקשאפט צו האבן א קינד, רחל'ס ציטער פאר איר געליבטן, לאה'ס וועלן העלפן איר שוועסטער צו האבן א קינד דורך באבסקע רפואות, אלע די דינע באמערקונגען וואס טרעפן אין פינטל פון דעם תנ"כישן קנעטש, זענען ניט א געווענליכער אבער זייער אינטריגירנדיגער בליק אויפן תנך.